שלום שפירא! האט זי אים נאכגעשריען. זי האט קיינמאל ניט געזען שפירא'ן אזוי גערירט ווי היינט, חוץ ווען ער האט גערעדט וועגן דער ציגעלניע. יאיר קריגט זיך מיט זיך אליין. ציוויע האט געארבעט און האט געפילט אז יאיר געפינט זיך אין שטאט. אלע וויילע איז איר בליק געהאנגען אויף דער טיר. פארוואס האט ער ניט אנגעזאגט אינדערפרי אז ער איז דא? זי האט געצווייפלט צי ער וועט קומען.

אז מען איז דערנידעריגט זענען אלע גלייך, זי און שפרינצל. זי האט געוואלט אנטלויפן פון די טראכטענישן און פון דעם געפיל. זי איז ארויף אין דער הויך, אין כל-בו, און האט זיך איבערגעטאן. זי האט אנגעטאן א ווייסע בלוזקע און דאס שבת'דיגע קליידל. זיך איבערטאן.

פֿאַרװאָס ביסטו ניט צוגעקומען צו מיר? האָט ער אַ דריטן מאָל געפֿרעגט בײַ איר, װי ער װאָלט עס ניט קענען פֿאַרגעסן. איך װײס ניט, יאיר. איך בין ניט געװען זיכער, צי איך דאַרף צוגײן אַהין. אַהין? װוּהין? ס'איז דאָך געװען דרײַ טריט. ציװיע האָט געזען, אַז יאיר פֿאַרשטײט ניט, װאָס זי מײנט מיטן אַהין, און זי האָט אים געענטפֿערט, איך בין ניט געגאַנגען און גאָר. יאיר האָט אַ לאַך געטאָן. באַשײַמפּערלעך, אַז דו ביסט ניט געקומען, ביסטו ניט געגאַנגען. איך בין צוליב דיר געקומען אין תּל-אָבֿיבֿ. איך האָב ניט ליב קײן הספּדים. איך װאָלט זיך ניט אונטערגענומען דאָס טאָן, נאָר מען האָט מיר געשיקט פֿון שמש. װען איך האָב גערעדט, האָב איך זיך געפֿילט שולדיק אַנטקעגן צינגענען. עס איז געמײן אָפּנאַרן אַ טױטן. איצט אַרט מיך ניט. איך האָב געהערט די הספּדים. אַ סך מענטשן האָבן אים אָפּגענאַרט. מען האט געזאגט וואס מען טראכט ניט און מען האט צוגעזאגט טאן וואס מען טוט ניט. עס איז גרינגער זינדיגן בציבור, איך וואלט עס קיינעם ניט געזאגט, אפילו ניט ציפורה'ן, זי איז מיין מאמע, נאר איך וואלט עס איר ניט געזאגט, דיר זאג איך, דו ביסט מיין ווייב, דיר קען איך אלץ זאגן. ציוויע האָט זיך אָפּגעשטעלט אין מיטן גיין און איז געבליבן שטיין אָן לשון. מען דאַרף קענען אויסשטיין פֿון אַזעלכע מענטשן, האָט זי אַ טראַכט געטאָן מיט ציפּורהס ווערטער און זי האָט ניט געקענט אַרויסברענגען קיין קלאַנג, ענטפֿערן אים אויף דעם מאָדנעם חופּה-וקידושין, אַז זי איז זײַן ווײַב, זי האָט זיך צוזאַמענגענומען מיט אַלע כּוחות און האָט אים געזאָגט, קײנער האָט נאָך מיר ניט אָפּגעגעבן קײן מזל-טובֿ! יאיר האָט זי אַרומגענומען און האָט געזאָגט, קום, װאָס ביסטו שטײן געבליבן? מען בלײַבט ניט שטײן װען מען גײט! ער האָט זי אַ צי געטאָן און זײ זענען געגאַנגען פֿאָרױס מיט דער גאַס. ציװיע איז געװען צעטומלט. זי גײט מיט יאירן. עק װעלט גײט זי מיט אים.

און דו, דו ביסט א גרויסער יחוס, דעם בריסקער דיינס אן אייניקל. ציוויע האט געקוקט אויף זיין צעשטיפקייט, האט געלאכט, און זיך צוגעהערט צו אים. ווען איך האב דיך געטראפן דעם ערשטע מאל אין טאלטילא, ווען איר האט מיר געהאלפן טראגן מיין טשעמאדאן, יע יע, ווען איך האב געטראגן דיין טשעמאדאן, ביסטו געגאנגען לעבן מיר טאקע ווי דעם בריסקער דיינס אן אייניקל, און איך האב זיך געפילט ווי דיינער א קנעכט. אַ קנעכט? איך בין דאָך געגאַנגען אין צעריסענע שיך! דאָס איז אַזאַ מין קנעכטשאַפֿט, חנה, דאָס איז מער װי קנעכטשאַפֿט, דאָס איז אַ מין פֿאַרכאַפּעניש, דאָס איז אױפֿן גאַנצן לעבן אַרױסגענומען פֿון דיר אַ ריפּ און באַשאַפֿן אַ פֿרױ. און אַז איך בין געגאַנגען צוריק פֿון דײַן געצעלט, איר זענט געגאנגען צוריק און האט געפייפט, יע, איך האב געפייפט, נאר איך האב געפילט אז מען האט ארויסגענומען פון מיר א ריפ און באשאפן א פרוי. אן עולה חדשה האט ציוויע א לאך געטאן. זיי זענען מיט דער גאס דערגאנגען צום ים, יונגע פארלעך האבן שפאצירט ביים ברעג, מען האט געלאכט, מען האט זיך געקושט, ווי עס וואלט אין יענעם טאג ניט געווען קיין לוויה. דער ים האט גערוישט רעגלמעסיג, געזונגען שטיל און אומעטיג און פריידיג, מען האט ארויסגענומען א ריפ און באשאפן א פרוי. יאיר האט זיך אינמיטן דערינען דערמאנט און האט געזאגט, חנה, דו זאלסט מער ניט פארן מיט לבנ'ען אין גליל. ציוויע האט שטיל געלאכט, זי האט אזוי לאנג געווארט אויף דעם פארוואורף, יאיר האט זי ארומגענומען. דער ים האט גערוישט. מען האט ארויסגענומען א ריפ און באשאפן א פרוי, ציוויע האט אנגעלייגט דעם קאפ אויף יאיר'ס אקסל און האט זיך צוגעהערט צו דער שטים פון דעם ים. קרובים. אומבאמערקט

קוק ניט אױף דער צײַגעניש, האָט איר סאַבינאַ געזאָגט, דערלאַנגענדיק איר דאָס פּאַפּירל, װעסט פֿון איר קײן נחת ניט האָבן. נישטאָ דאָרט מער צינגינס אונטערשריפֿט. אָנשטאָט אים האָט זיך אונטערגעשריבן זײַן געהילף בעלאַ, און סאַבינאַ האָט אַ דרײ געטאָן מיטן קאָפּ אױף נײן, װי זי זאָל נישט אָננעמען דעם אומבײַט.

דאָס קינד איז אַרומגעגאַנגען מיט אַ פּײַקל אָנגעהאַנגען אױף אַ רימענדל אױפֿן אַקסל און האָט געפּױקט. דער ייִד, דער בײמער-פֿלאַנצער, האָט געטראָגן אין האַרצן אַ טיף געפֿיל פֿון קאָנקורענץ מיט תּל-אָבֿיבֿ. יעדעס מאָל, װאָס ער האָט באַגעגנט ציװיען, האָט ער איר געזאָגט, ניטאָ װאָס צו זאָרגן, ס'איז די שטאָט פֿון אַבֿרהם-אָבֿינו. עס װעט זײַן שענער װי תּל-אָבֿיבֿ.

האָט ער אַ פֿרעג געטאָן און האָט אָנגעוויזן אויפֿן שטריקל וועש וואָס איז געווען אַרויסגעהאַנגען לעבן צווייטן הויז, מיינענדיק לעען, די פֿרוי פֿון דעם ייִדן, דעם ביימער-פֿלאַנצער. איר געפֿעלט ניט באר-שבֿע? ווען איך וואָלט געווען דער קאָמענדאַנט פֿון שטאָט, וואָלט איך איר גאָר אַזאַ שיינהייט אַהער ניט אַריינגעלאָזן.

ווען ציוויע האט געוויזן סאבינען די צייגעניש מיט שמש'נס חסימה, האט סאבינא געזאגט, גיב עס צו מיר. די צייגעניש דיינע וועט זיין אמאל אין א מוזיי, און זאג אז דו האסט זי פארלארן, און סאבינא האט א לאך געטאן מיט איר קורצן געלעכטערל.

אהרן האט דערציילט ציוויען אז די אלטיטשקע האט פארלאנגט מען זאל זי פירן אין באר שבע, זי האט ניט געגלויבט אז ווייטער פון גדרה קען זיין א שטאט. ציוויעס נאמען האט די אלטע ניט געדענקט און זי האט זי גערופן טאכטער. טאכטער, האט זי געזאגט צו ציוויען, קיינער גלייבט מיר ניט, איי, זענען מיר געווען אליין, גאר אליין.

אהרן און ציוויע זענען געגאנגען מיט איר. ער האט דערציילט ציוויען אז די אלטיטשקע איז געווען שטארק איבערגענומען מיט דער פארזאמלונג פון די קארדאווער אין גדרה. זי האט אסאך מאל דערמאנט די משפחה איז געקומען און מיין מאן לעבט שוין ניט. די אלטע איז געגאנגען מיט דראבנע טריט ווי זי וואלט זיך ערגעץ געאיילט. ווען זי איז אפגעגאנגען א שטיקל וועג האט זי זיך אפגעשטעלט, האט א קוק געטאן אויפן הימל,

טאָכטער, האָט צו איר די אַלטיטשקע געזאָגט, דו ביסט אַלײן? איך װײס, דו ביסט אַלײן. שרעק זיך ניט. מײַן מאַן הירש האָט מיר געזאָגט, שרעק זיך ניט. ער האָט געקראָגן אַ שריפֿט פֿון דעם באַראָן פֿאַר זײַן װאױל-דינסט אין ארץ-ישׂראל. ער לעבט שױן ניט, מײַן מאַן. פֿיר אײזלען האָבן מיר געהאַט. די טערקן האָבן אײנעם צוגענומען. מײַן מאַן האָט געזאָגט,

זי גלױבט מיר, די טאָכטער מײַנע, זי גלױבט מיר! אַז דער אײזל איז צוריקגעקומען, האָט אַהרן אַ לאַך געטאָן, הײַנט, באָבעלע, זײַנען אַנדערע צײַטן, אַז מע נעמט צו אַן אײזל, קומט ער ניט צוריק, מען דאַרף אים ניט אַװעקגעבן! די אַלטע האָט זיך געזעגנט מיט ציװיען. ביסט אַלײן, טאָכטער מײַנע, ביסט אַלײן, שרעק זיך ניט. שלום, האָט אַהרן לוסטיק אַ זאָג געטאָן צו ציװיען, נאָכן אורלױב װעל איך שטײן אין דער באר-שבֿע. איך װעל דיך היטן. ער האָט זיך פֿלינק אַװעקגעזעצט בײַם רעדל, און דער אױטאָמאָביל האָט אַ הױב געטאָן אױף זיך אַ װאָלקן שטױב.

איך בין דא היינט ארום געגאנגען א גאנצען טאג און איך האב זיי אויפגעזאמעלט, איינער רעדט אראביש איינער רעדט אידיש איינער רעדט העברעאיש, איך וויל דא האבן א זומער שול, איך וויל זיי פאשען מיט תורה, איך דארף ניט קיין וואקאציע, איך האב ליב ארבעטן מיט קינדער. ציוויע האָט געקוקט אויפֿן פּאָרטרעט וואָס איז געשטאַנען אויפֿן טיש. איצט, ווען סאָפֿי איז געווען אין צימער, האָט איר דער פּאָרטרעט ניט אויסגעזען אַזוי פֿרעמד און אומפֿאַרשטענדלעך, פּונקט ווי ער וואָלט געווען אַ טייל פֿון סאָפֿין און גייט נאָך נאָך איר. איר האָט דאָ געבראַכט אײַערע זאַכן? האָט ציוויע געפֿרעגט. ניין, בלויז אַ פּאָר ביכער.

סאָפֿיע האָט אַ ווײַלע געשוויגן. זי האָט אַוו גלײַך געלייגט די ביכער, אויף וועלכע דער פּאָרטרעט איז געווען אָנגעשפּאַרט. ציוויע האָט זיך געפֿרעגט אויף יצחקין. יצחקי, ווי געוויינלעך, ער פֿירט מלחמה מיט דער צײַטונג. דאָ ניט לאַנג, ווען מען האָט געקליבן די שיינקייט-קיניגין פֿון ישׂראל, זײַנען מיר שיִער ניט אַנטלאָפֿן פֿון שטוב. ער דאַרף ניט קיין שיינהייט-קיניגין. פאר אים איז גענוג אסתר המלכה אויף אייביג. אזא מענטש איז ער, מיין שוואגער, ער האט ניט געפונען פאר זיך קיין איינרעדעניש, דאס פנים ביי סאפי'ן איז אויפגעלעבט געווארן און זי האט געזאגט, און אייך צביה קומט א מזל טוב, האבן מיר געהערט איר האט חתונה געהאט, שירה האט געטראכט וואס זאל זי אייך שיקן פאר א מתנה, זי האט אייך זייער ליב געקראגן שירה,

סאפיע האט אנגעוויזן אויפן פארטרעט און האט געזאגט מיט א מאדנעם שמייכל, עס טרעפן אזעלכע זאכן. וועגן מיר האט מען אויך אמאל געזאגט אז איך האב מיט אים חתונה געהאט. סאפיע האט זיך צולאכט, ווי עס וואלט איר שטארק הנאה געטאן, וואס נאך מיט עמיצן האט געטראפן דאס זעלבע ווי מיט איר? יע, עס טרעפן זיך א סך זאכן.

סאָפֿיע האָט אַ לענגערע צײַט געשװיגן. דערנאָך האָט זי אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט און האָט געזאָגט, נאָר סײַ-װי זײַנען מיר געפֿאַנגענע פֿון אונדזער פֿאַרגאַנגענהײט. דער פּאָרטרעט איז געשטאַנען הינטער איר, װי ער זאָל באַשטעטיקן, אַז זי איז געפֿאַנגען אונטער זײַן אױפֿגעהױבענעם אָרעם.

איר זענט עלטער פון מיר סאפיע, און איר זענט געבילדעטער פון מיר, נאר מיר דאכט זיך אז קיינער איז נישט געפאנגען פון דעם וואס עס איז געווען, אז א מענטש קריכט ארויס פון א גרוב וואשט ער אראפ די בלאטע און טוט זיך איבער און היט זיך פון א גרוב ער זאל מער ניט אריינפאלן, איך האב זיך אויסגעמאטערט אפשר מער פון אייך,

אונטער האַרמאַטן שטייט עס, אַ זיידן קליידל דאַרף מען אויפהענגען, דאַרף מען מעסטן די גרעב פון די ווענט, צוליב וואָס דאַרף דאָס סאַבינאַ? רחל האָט אים געענטפערט מיט שטאַרק שמאָלע שמייכלענדיקע אייגעלעך, סאַבינאַ דאַרף דאָס ניט, נאָר אין ביוראָ פאַרלאַנגט מען דאָס פון איר. שמשון האָט נאָכאַמאָל אַ צמאָקע געטאָן מיט די ליפּן, האָט אַ וויילע געטראַכט און האָט געזאָגט, שרייב זיי אז מען דארף דאס ניט. דאס איז אזא סארט פאבריק וואס איז ניט קיין פאבריק, און דערפאר וואס מען רופט עס פאבריק איז דאס נאך נישט קיין פאבריק. א וואנט וועט ניט איינפאלן דערפון וואס מען נעט איין א קנעפל אין א קלייד. איר פארשטייט מיך. אפשר האבן זיי דארטן טאקע אזעלכע געזעצן, אבער די געזעצן פארן ניט אריין אין דעם טויער. איר פארשטייט מיך?

ווי קומט ער צו לעווינען? ער איז דאך גארניט ענליך צו אים! איך ווייס ניט פארוואס, נאר ער דערמאנט מיר לעווינען. רחל האט פאמעליך צוזאמענגעלייגט די בלעטלעך וואס שמשון האט אנגעשריבן און זיי באהאלטן אין איר טאש. זי איז געפאנגען פון איר פארגאנגענהייט, האט ציוויע א טראכט געטאן און האט באגלייט רחל'ן צום אויטאבוס. פארפלאנץ דא די בלומען, האט רחל געזאגט ווען זי איז אריין אין אויטאבוס,

אַ יונגערמאַן איז דאָ געװען, ער האָט זיך געפֿרעגט אױף אײַך. מיר דאַכט זיך, ס'איז אײַער מאַן. ער האָט געבעטן, איר זאָלט װאַרטן אױף אים. ציװיע האָט אַ לאַך געטאָן. פֿאַר װאָס מײנט ער, אַז ס'איז מײַן מאַן? ער האָט גערעדט מיט אַזאַ זיכערקײט, װי עס רעדט אַ מאַן. נישט קײן באַקאַנטער און נישט קײן געליבטער, נאָר אַ מאַן רעדט אַזױ.

איך האב געשריבן א בריוו לעווינען אז מיר האבן חתונה געהאט. וואס איז דאס פאר אן איינפאל יאיר? אויס מיט די נסיעות אין גליל! האט יאיר געזאגט גאנץ גרינג און האט זיך פונאנדערגעלאכט. עס זענען מיר דערעסן די העפליכקייטן, חנה. איך האב געשריבן נאך א בריוו. צו וועמען? האט ציוויע געפרעגט גאנץ שטיל. צו אביב'ן. אז מען בויט א שטוב מוז מען אויסהאקן א בוים, איך האב א יאר צייט געטראכט וועגן דעם, לאנגע אוונטן בין געזעסן אליין אויף א זאמדבארג אין שמש און געטראכט וועגן דעם, פרעג ביי דער לבנה, איך האב מיט איר אפגעהאלטן צענדליגער באראטונגען און זי האט מיר געענטפערט, טו ווי דיין הארץ הייסט. דריי חדשים האט ביי מיר געדויערט ביז איך האב אנגעשריבן די צוויי בריוו. וואס האט איר זיי געשריבן? האט ציוויע געפרעגט. א מאן זאגט מען דו, האט יאיר זיך אפגערופן שטרענג, האט זי אנגענומען ביים קאפ און געגעבן עטליכע פעטשלעך אין די באקן. א גוטער אנהייב, האט ציוויע געזאגט, זי האט זיך צוגעטולעט צו אים און א מורמל געטאן, איך וועל פאר'מסר'ן פאר דער גברת ציפורה. מיר וועלן מארגן אוועקפארן אין שמש, האט יאיר געזאגט, מיר האָבן דאָרט אויסגעבויט אַ באַראַק, מיר האָבן פֿאַרזייט גראָז אַרום אים. עס גרינט שוין. איך האָב אַ סך נעכט געחלומט, אַז דו וועסט דאָרט זײַן אין דעם באַראַק. דו וועסט זען די לבֿנה בײַ אונדז. זי איז גרעסער ווי אין גאַנץ ארץ-ישׂראל. און אַזעלכע ברייטע שטחים זענען אַרום אונדז, ברייט ווי די וועלט. ציוויע האָט געשוויגן. יאיר איז אויך אַנטשוויגן געוואָרן און האָט זיך צוגעהערט צו דעם, וואָס זי טראַכט. יאיר, האָט ציוויע געזאָגט, מען האָט מיר באַשטימט פֿאַר געהילפֿס-פֿאַרוואַלטערין פֿון דער פֿאַבריק, וואָס בויט זיך דאָ. איך קען ניט אַנטלויפֿן פֿון באר-שבֿע. איך בין אַן עולה-חדשה. איך דאַרף זיך אויפֿפֿירן גוט.

איך בין געקומען אהער א בארוועסע, ניט נאר אן שיך, נאר אן אן אנהויב און אן א מארגן. די גברת צפורה האט מיר געזאגט איין מאל, ביסט אן אונזעריקע, האט זי מיר אריינגעשטעלט א נשמה. יעדער מאל וואס איר האט גערעדט צו מיר, האב איך זיך געוואונדערט, ווער בין איך? און אז איר זענט אוועקגעפארן פון טאלטילא און זיך ניט געזעגנט מיט מיר, בין איך ניט געווען ברוגז, איך האב ניט געהאט דעם מוט צו זיין ברוגז. סוף זייט איינס, המשך זייט צוויי.